דאס איז אן עמורדזשענסי, היינט איז דאנערשטאג פרשת בלק, וירא בלק דער פארשאלטענער משה בן פריידל א משוגענער, דער פרידמאן האט אנגעדרייט מיט זאליקאן, זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן מאכן שלום, אויב נישט געבט מען נישט קיין פערמיט, עס האט דער גאווערנער גערופן און ער האט אויסגענומען אלע תנאים, נאכדעם איז געקומען אין בית החיים אז מען זאל אראפנעמען די וואנט. יעצט פארשטיי איך נישט, קודם כל משה פרידמאן דו האסט נישט קיין שום רעכט אראפצונעמען א וואנט ווייל די חברה זענען געווען שונאים מיט יענע, און מען טאר נישט שטעלן צוויי שונאים איינס לעבן אנדערן, יעצט ווען דער הייליגער רבי יעקב עמדן האט זיך געקריגט מיטן הייליגן רבי ר' יונתן און מען האט זיך געשטעלט איינער לעבן אנדערן אין בית החיים האט די וועלט געזאגט די רבנים אז ס'איז א סימן אין הימל האבן זיי שוין שלום געמאכט ווען נישט טאר מען נישט שטעלן צוויי שונאים, יעצט ר' משה יוזף אויב האט שוין געווען א שונא מיט ר' משה יוסף כאטשיג איז געווען א מחותן ווייל ווען מען האט אראפגעטראגן ר' משה'ן.

אייבישטער האט אזוי געמאכט ער וויל נישט ליגן לעבן אים, כאטשיג די משפחה האט געוואלט ער זאל ליגן, ווייל מויער די מידיא מויער עולם מויער שונאים זה לזה, ער האט אים קיינמאל נישט מוחל געווען אז ער מיינט אז מוסי אלף וואלט אים געמאכט אויס ראש ישיבה, מאכט ער אויס ראש ישיבה האט אים די דרומער חברה די וואס האבן אים אראפגעטראגן אין א קאסט פאר עניוועי, למעשה איז עס א גרויסע פראבלעם, די אידן טארן נישט ליגן לעבן יענע אידן, דאס איז צוויי שונאים, גייט עטס אראפנעמען א וואנט, עניוועי. זיי האבן אבער געטענה'ט אז זיי קענען נישט אראפ נעמען די וואנט ווייל דאס איז אסור אראפצונעמען און עס איז אויך חרמות דא אין דעם, מען טאר נישט הנאה האבן פון שטיינער פון א בית החיים, ס'איז דא אין דעם גרויסע זאכן. קיצור, איז געגאנגען משה און ער האט געזאגט, הלכה קען איך נישט, דאס מוז איך פרעגן מיין תלמיד חכם, כ'מוז עס פרעגן דעם זאליקאן, דער מענטש האט קיינמאל קיין ספר נישט געעפנט דארט געווען ביזי זיך שפילן מיט זיין חבר, בקיצור. ער גייט אים פרעגן, זאגט אים, ער זאגט זאליקאן פאר משה'ן הער מיך אויס, כ'האב יעצט געלערנט מסכת מעילה, ווייל איך בין דאך ביזי מיט מציצה בפה, דארט האב איך געטראפן א תוספות וואס עס שטייט מפני דרכי שלום מעג מען יא אראפנעמען, בקיצור מען גייט צוריק צום גאווערנער און מען זאגט אים מפני דרכי שלום מעג מען אראפנעמען, זאגט די חברה קדישא מפני דרכי שלום מעג מען גריסן פאר א גוי, מען מעג מפרנס זיין עניי עכו"ם עם עניי ישראל. אראפצונעמען א וואנט מפני דרכי שלום, אפשר מפני דרכי שלום דארף מען נישט האלטן שבת, אפשר מעג מען עסן יום כיפור מפני דרכי שלום. איצט איז ער געגאנגען און געפרעגט זיינס א רב, און זיין רב האט אים געזאגט אז די ארוינים זענען גערעכט, האט ער געזאגט די זאלוינים אזוי, קוואוט, איך גיי ענק געבן א פערמיט ווייל איך וויל נישט שטיין אין אלע צייטונגען, איך האב געלאזט פינף טויזנט קינדער אין די גאס, איך געב ענק אויף איין יאר א פערמיט, אויף דעם יאר, אבער פון מיר איז דער געב איך פאר די ארוינים דעם גאנצן בילדינג, און איך גיי ארבעטן אז מען זאל אראפנעמען די לענדמארק, ווייל די שטאט.

א פייער אפפער אז זיי האבן באקומען דעם בילדינג האט זי געגעבן די שול. ס'איז דא די באנק וואס האבן דארטן א מארטגעדזש און זיי שרייען איינער וועט געהארגעט ווערן און זיי וועלן זיין רעספאנסעבעל און זיי האבן גענוצט די זאלוינים זאלן אריינגיין אין קאורט און דאס טענה'ן האט די דזשאדזש געזאגט פיין עטס זענט בארעכטיגט אלעס אפצוקלינען און מאכן זיכער ס'איז סעיף האבן זיי געזאגט אבער אונז דארף מען לייגן ביעמס אונז דארף מען לייגן סעמענט זאגט ער איין באקעט סעמענט און איין ביעם אז ס'גייט דארט אריין זענט עטס אלע אנדער ארעסט.

דער סיגעטער האט אויף איין מענטש געלאקערט, די רעבעצן איז געווען זיין גרעסטער ביין אין גארגל, היינט ס'נישט דא קיין סיגעטער, ס'נישט דא קיין רעבעצן, ס'נישט דא גארנישט, דער יונגער דור ווייסט אפילו נישט ווער די רעבעצן איז געווען, ס'איז געקומען א פאוסט געהאט פאר איינעם ער זאל לערנען פאר די אלטע פייגע א פרק משניות, ס'איז געווען איר יארצייט, פרעגט איינער זיין טאטן ווער איז דאס געווען, זאגט דער טאטע איך ווייס נישט פונקטליך, ס'איז געווען א רעבעצן דא. נישט געבליבן קיין זכר פון קיינעם, פון די אלע מחלוקת האט זיך אויסגעלאזט גארנישט, אבער ווען דער סיגעטער וואלט געווען א נארמאלער מענטש און נאר צוגעשטעלט די תלמידים מיט אהבת השם און יראת השם און געזאגט שיינע שלעשידעס תורות ער האט זיך געקאנט, ער איז נישט געווען קיין ליידיגייער, ער האט נאר געהאט א פראבלעם צוויי זאכן, געלט און ווען מ'האט אים אנגערירט די רביסטעווע, חוץ דעם איז ער געווען זייער א פיינער געלונגענער מענטש און א ליבליכער מענטש, סאו. דאס זענען די גרעסטע נצחונות וואס מען האט פון משה בן פרדל. משה בן פרדל האט אונז אזוי אראפגעברענגט, די אלע וואס האבן זיך געשטעלט אויף די לינקע זייט, עווענטשעלי באצאלן יעצט א פרייז, די או יו באצאלט א פרייז, די תורה ויראה ישיבה מיט זייער ראש ישיבה וואס האט זיך געשטעלט אויף די זייט פון די חזירים באצאלט יעצט א פרייז, יעדער צאלט יעצט א פרייז, און סאטמאר צאלט אויך א ביטערע פרייז, זיי האבן געמאכט א פראטעסט. זיי זאגן ס'געווען הונדערט טויזנט מענטשן, די פאליס זאגט ס'איז געווען אן צען טויזנט מענטשן, אבער זיי האבן געשריבן הונדערט טויזנט, קיינער האט עס נישט געקאווערט, אפילו דער עסקווייער, די ביליגסטע צייטונג וואס איז דא, וואס ער דעקט אלע שמוץ האט עס אויך נישט געדעקט, פארוואס? ווייל סאטמאר איז היינט נישט מער מופיע אינעם עולם פון מענטשליכקייט, זענען נישט מופיע, ס'איז דא איינע, קווין האט א שיטה אז זי האט א פרוי, זי איז א פרוי, און זי זאגט מיי ווייף, ס'איז א שיטה, ס'איז א קרומע שיטה, ס'איז נישט נארמאל, ס'איז נישט אויסגעהאלטן נישט על פי תורה, נישט על פי מאראל. אבער ס'איז א שיטה, סאטמאר האט נישט קיין שיטה. זיי זאגן אזוי, זנות קענסטו טון וויפיל דו ווילסט, העיקר איז זאלסט נישט טראגן אויפן עירוב און די ציוניסטן זאלן נישט נעמען בחורים אין מיליטער. דאס איז קיין שיטה נישט, דאס ווייסט נישט פארוואס, פארווען, דאס האט נישט, קומסטו אלס מענטשליכקייט, האט עס נישט קיין הענט און פיס, קומסטו אלס תורה, האט עס נישט קיין הענט און פיס אז מ'מעג מאכן זנות. וואס דער טייטש איז אזוי. ס'איז סאו מעסד אפ, אין וויזשניץ איז דא א איד, דער וויזשניצער סרול מאטע איז אזוי מעסד אפ און סקרוד אפ, אז ער איז אזא קאנטראווערשל מענטש, אז ער איז אזוי משוגע פונקט ווי משה בן פרדל. נאר וואס, ער האט עפעס איינעם וואס הייסט ניימאן, דער ניימאן טוט אים אייביג אויסגלייכן, ער ווישט אים אפ די צואה און גלייכט אים אויס, דער זאלי כהן און אפילו אהרן נאך, די ארוינים, זיי האבן נישט דעם מענטש וואס זאל אויסגלייכן די אלע משוגענע זאכן, ממילא גייען זיי אראפ אין די גאנצע וועלט אלס טאטלי אינסעין, און קיינער וויל זיך נישט מייחס זיין מיט זיי, און אויף דעם האט אונזער הייליגער רבי געהארוועט, ער האט אויפגעגעבן זיינע יארן, ער האט אויפגעגעבן אלעס, און ער האט געזעסן און געהארוועט און אויפגעארבעט אזא אימפעריע פארן אייבערשטן, וואס היינט איז עס אן אימפעריע צו מאכן חילול השם. דער רבי איז אמאל געזעסן ביי זיך אין צימער, ער האט געקוקט אויף די. ספרים פון הייליגן חתם סופר, חידושים און על התורה, זאגט דער רבי זאל מען לאזן איך ווען לערנען, וואלט איך ווען נישט געקענט צושטעלן אזאלכע ספרים, סאו אונז זעמיר זיינע ספרים, און אז אונז מאכט מיר חוזק פון אים, און אונז זעמיר מחלל שם שמים, שטעלט עטס ענק פאר וואס פאר א גרויסן כבוד ער האט דארטן בעלמא דקשוט, קענטס ענק אלע פארשטעלן. סאו בקיצור, אונז האמיר זיך צוגעשטעלט צו אלע לינקע. ס'איז דא א איד ר' שלמה אהרן קעלנער געוואלט ראטעווען זיין זון, אונז געבמיר אים אסאך קרעדיט, ר' שלמה אהרן יו דיד, דו האסט געמאכט דעם גרעסטן. קידוש השם וואס איז נאר דא. האסט נישט גענומען זיבן הונדערט טויזנט דאלער האסטו רעפיוזד און דו קענסט עס ווען יוזן. און דו האסט געזאגט דיין זון איז נישט קיין פראסט. און דאס וואס די גאנצע וועלט קוקט צו אז די אייגענע פאפנער שפייען פאפנער אין פנים זיך זאגן זענען געגאנגען לינקס. זיי האבן געמאכט א חרם. רב פלאר האט געזאגט כאילו מ'האט אים פארפירט מיט דעם סיגנעטשער. ער האט עס געזאגט פאר ניו יארק טיימס און אויף דעם חשבון האבן זיי אנגענומען די עדות אז ברוך מרדכי די גרעסטע חזיר פון שטאט עניוועי.